פֿון דער דינער, אײדעלער פֿעל האָט געזעצט אַ פּאַרע. די אױגן זענען געװען פֿאַרגלאָצט, די נאָזלעכער צעעפֿנט. מיט אײן װאָרט, כ'האָב שױן נישט געהאַט מיט װעמען צו רעדן. כ'בין געשטאַנען װי אַ נעכטיקער. מײַן שׂרה בײלע האָט אױסגעזען, װי מע װאָלט זי נאָר װאָס אָפּגעשניטן פֿון דער תּליה. מיינע צוויי בנים האבן געהאט טרערן אין די אויגן, איך בין געווען א פארפאלענער מענטש, וואלט עס כאטש געווען נישט ווייט פון די היים, מיר זענען אבער געווען נענטער צו דער שטאט ווי צום דארף. הכלל איך האב זיך געקראצט אין קאפ, פארביסן די ליפן, געקנייפט די באקן און געווען אויף געהאקטע צרות, מילא טראכט איך מיר, דאס פערדל איז שוין אפגעפארן, דאס האב איך דאך באשיינפערליך געזען, אבער כ'קען עס דאך נישט איבערלאזן אט אזוי אינמיטן וועג, פארט א צער בעלי חיים, גאט'ס באשעפעניש. קורץ פון דער זאך, כ'האב עס אויסגעשפאנט, אראפגענומען די דישלעס און צוגעלייגט זיי צו דער פלאטפארמע, און אַרומגעבונדן דאָס פֿערדל מיט די לייצעס. מײַנע צוויי זין זענען געשטאַנען אויפֿן וואָגן און געצויגן בײַ די לייצעס. איך האָב אונטערגעשטופּט מיט דער האָלאָבליע. מײַן שׂרה ביילע האָט געצויגן בײַם עק. און נאָך אַ גוטע שעה טויטע אַרבעט האָבן מיר מיט מזל אַרויפֿגעשלעפּט דאָס פֿערד אויף דער פּלאַטפֿאָרמע. אפגעטוהן דאס שטיקל ארבעט, האב איך ווידער אריינגעטוהן די דישלעך אויף זייער פלאץ. איך מיט שרה ביילען האבן זיך איינגעשפאנט פון פארנט, מיינע צוויי בנים אונטערגעשטופט פון הינטן, און אט אזוי זענען מיר אין א גוטע שעה אנגעקומען אין באר שבע אויפן יריד. איר שטעלט זיך כאָטש פֿאָר, װאָס דאָרט האָט זיך אָפּגעטאָן, װען מע האָט אונדז דערזען. טױזנטער מענטשן זענען געקומען צו לױפֿן און אָנקוקן דאָס בײזע װוּנדער, װי אַזױ איך, מײַן שׂרה בײלע און מײַנע צװײ בנים פֿירן מײַן ברידזשיטקע אױפֿן װאָגן. װאָס זאָל איך אײַך דערצײלן? כ'האב זיך געוואלט באגראבן לעבעדיגערהייט פאר שאנדע. מיין שרה ביילע האט זיך גלייך אפגעטראגן ווייל ס'איז איר נעבעך געווען א בושה אויסצוהערן די וויצן און שטעכווערטלעך פון די סוחרים די גראבע יונגען. מיינע צוויי ממזרים האבן זיך אריינגעלאזט אין א געשלעג מיט אנדערע יונגאטשעס וואס האבן פון זיי אפגעלאכט. איר קענט דאך אונזערע קינדער, זיי לאזן זיך נישט שפייען אין דער קאשע. מיט איין ווארט כ'בין געווען אויף גוטע געהאקטע צרות. וואס זאל איך אייך דערציילן, ערשט פארנאכטצו בין איך סוף כל סוף פטור געווארן פון מיין אריסטאקראטישן פייגער, און אויך דאס נאך דינגענישן און אמפערנישן און קלאפן זיך אין הארץ אריין, פון וועלכן איך האב שיער נישט באקומען קיין הארץ פעלער. פאר מיין בריזשיטקע האב איך אפגענומען פֿינף און צוואַנציק הינדלעך וואס זענען נארוואס ארויס פון אינקובאטאר. כ'האב זיי אנגעלאדן אויף מיין וואגן און מיר האבן זיך געלאזט צוריק אהיים. ס'איז שוין געווען האלבע נאכט ווען מיר האבן זיך דערשלעפט צום דארף. די איבעריגע האלבע נאכט איז מיין שרה ביילע אפגעלעגן אויפן בעטל און זיך באגאסן מיט הייסע טרערן. א פויער ווערן האט זיך אים פארגליסט. נאך דער מעשה מיטן פערד בין איך געווארן פארזיכטיגער, אפגעהיטער, שוין נישט געגאנגען אליין נאר תמיד מיט א מומחה. ווי זאגט מען דאס? אז מען בריהט זיך אויפן הייסן, בלאזט מען אויפן קאלטן. פון די פינף און צוואנציג הינדלעך וואס איך האב באקומען פארן פערד זענען טאקע ארויס מעהר הענער ווי הינער. נאר היינט זעהט איר קען איך אונטערשיידן צווישן א האן און א הון. און ווידעראמאל בהמות האט איר דאך געזעהן ביי מיר אין שטאל. זיי מעקען אליין כ'דארף זיי שוין נישט ארויסהעלפן. און דאס פערדל, א רוח זאג איך אייך נישט קיין פערד. עס פרעסט טאקע אסאך, דערפאר אבער שלעפט עס ווי א טראקטאר. נאר ביז איך בין געקומען צו דעם אלעמען, וויפיל נעכט בין איך נישט געשלאפן, וויפיל מאל האב איך געוואלט איבערלאזן די הייזקע, דאס דארף, מיין שרה ביילע מיט אירע צוויי בנים, און לויפן וואו דער שווארצער פעפער וואקסט, אבער ברוך השם, יענץ איז שוין אריבער. היינט בין איך א פויער מיט פויערים גלייך, אן אמת'ער אידישער פויער, און הלוואי הערט איר אויף ווייטער נישט ערגער. אנו פרובירט מיר היינט געבן גאלד אז איך זאל צוריקגיין אין שטאט אריין. ערשט מיין שרה ביילע, זי איז דאך שוין ביי מיר ברייטער ווי לענגער, זי האט איצט אויפגעלעבט זאג איך אייך, ניין ניין אה, רוקט נישט אוועק, רוקט נישט אוועק, ענדיגט די סמעטענע, איז דאך א שאד ארויסצואווארפן, געשמאק, הא? עסט, עסט, זאל אייך וואויל באקומען. א חזן אן א שטימע, פון משה נודעלמאן. געליינט דורך ישראל גאנטשאר. די סאמע שווערסטע פראפעסיע צווישן אלע פראפעסיעס זענען א חזן אין אמעריקא. אין דער אלטער היים האט א חזן געדאווענט פארן רבונו של עולם, און אין אמעריקא דאווענט ער פאר דעם שול קאמיטעט. איז מיטן רבונו של עולם האט מען נאך ווי עס איז געקאנט דורכקומען, אבער מיט דעם שול קאמיטעט? שטיינערנע הערצער! וויפיל א חזן גיט זיי האבן זיי ווייניג! נעמט למשל מיך, איך בין א חזן מיט אלע זיבן זאכן, כ'האב אלץ וואס א חזן דארף האבן, אבער קיין שטימע האב איך נישט. א שטימע האב איך יא, אבער נישט קיין לייבן שטימע. קיין יאסעלע ראזענבלאט בין איך נישט, און אפילו נישט קיין שאליאפין. כאטש אמאל האט מען געפלעגט אויף מיר זאגן אז כ'בין דער דריטער שאליאפין. וואס עפעס דער דריטער? ווייל קיין צווייטער שאליאפין איז נישטא. אמאל איז מיין שטימע געווען צווישן א טענאר און א באריטאן. היינט ווייס איך נישט וואס ס'איז, און נישט נאר איך, גרעסערע מבינים פון מיר ווייסן אויך נישט, כ'האב מיך שוין נאכגעפרעגט און זיי ווייסן נישט. אבער האב איך טאקע א קליין שטימעלע, זאל זיין קליין, וואו שטייט עס געשריבן אז דווקא מיט שרייען קען א חזן אויסבעטן א גוט יאר פאר די מתפללים? איך האלט אז מ'קען שטילערהייט אויך אויספועלן. מיט דריי יאהר צוריק האב איך נאך געפלעגט מאכן מיט דער שטימע פארשידענע דריידעלעך, היינט טוה איך עס נישט מעהר, וואס זאל איך גיין נעמען אויבן, איך דאנק גאט וואס מען הערט אונטן, א שטימע דארף מען היטן ווי אן אויג אין קאפ, מען דארף זי שאנעווען, בפרט אז מען האט זי נישט דארף מען דאך אוודאי שאנעווען, דארף זיך קענען ארויסהעלפן מיט א קרעכץ, מיט א קנייטש, מיט א נוי, און דער עיקר מיט עברה. און ווען ס'קומט צו עברי, בין איך אינדערהיים, איך ווייס וואס עס טוט זיך אין מחזור, איך בלאנדזשע נישט, כ'טאפ נישט אין די פינסטער, און טאמער אפילו פארשטיי איך נישט א פסוק, איז אויך נישט קיינעמ'ס ביזנעס. ווען איך שטיי שוין ביים עמוד, בין איך דער בעל-הבית און נישט קיין צווייטער. איך האָב דעם קאָפּ אויפֿן קאַרק און גיב מיר אַן עצה. דאָס, וואָס איך פֿאַרשטיי נישט, שלינג איך אַראָפּ. און דאָס, וואָס איך שלינג אַראָפּ, איז ריינער פּראָפֿיט. אָבער אַז מע האָט נישט קיין מזל, העלפֿט נישט קיין קרעכץ און קיין קנייטש און קיין נוי און קיין עבֿרה. משל-און-מזל איז לעצטנס אַזוי גרויס, אַז גראָד סליחות-צײַט

וואלט איך כאטש הייזעריג געווארן אין א וואלענטיין דעי, אין א דעקארעישן דעי, אדער אפילו אין וואשינגטאנ'ס געבורטסטאג וואלט מיך נישט געארט, אבער הייזעריג ווערן גראד דעמאלט ווען איך דארף זאגן סליחות, דאס איז דאך א ריין אומגליק! קאגאו זאל נישט וויסן דעם טעם אויף דריי פראבעס האט מען מיך היי-יאר גערופן און אויף אלע דריי פראבעס איז מען געגאנגען מיט די פוטער אראפ. גיי צו א פראבע מיט ליידיגע הענט. מיט איין שול פרעזידענט האב איך גערעדט קלארע ווערטער. מיסטער פרעזידענט האב איך אים געזאגט לאמיר שפילן אין אפענע קארטן. כ'בין נישט קיין שווינדלער, איך וועל אייך זאגן דעם גאנצן אמת. כ'האב א שטימע, נאר איצט ארבעט זי נישט. זאגט ער, נעווער מיינד, קומט דעמאלט ווען זי וועט ארבעטן. זי וועט ארבעטן ערשט זאג איך נאך יום טוב, און ווי וועל איך דערווייל דאווענען? ווייסט איר וואס ער האט מיר געענטפערט? איר קאָנט דאַװענען בײַ אונדז, באַצאָלט פֿופֿצן טאָלער פֿאַר אַ טיקעט. כ'בין געקומען אין אַ צװײטער שיל צו פּראָבע, האָט מיך דער פּרעזידענט געגעבן אַ מעסט-אָפּ פֿון קאָפּ ביז די פֿיס און אַ פֿרעג געטאָן, מיסטער, װאָס האָט איר עפּעס אַ פֿאַרבונדענעם האַלדז? האָב איך גענומען און אױפֿגעשריבן אױף אַ צעטעלע, כ'בין הײזעריק. אן אנדער פרעזידענט, דו זעסט שוין אז דער קאנדידאט איז הייזעריג, גיב אים א פרעג ווי אזוי איז עס געקומען, ווי לאנג שוין, צו איז עס א שטענדיגע זאך און וואס טוסטו דערצו, איז אנשטאט מיך פרעגן גיבט ער א געשריי אין צווייטן צימער אריין, נעקסט. און שטייט שוין ביים טיש א נייע קאנדידאט. אויף די דריטע פראבע האט דער טשערמאן פון דעם קאמיטעט גערעדט צו מיר מער מענטשליך. ווען כ'האב אים געזאגט אז מיט דער שטימע מיינער איז נישט פויגלדיק, אבער איך העלף מיר ארויס מיט א יידישן קרעכץ, האט ער מיר מענטשליך געענטפערט, ס'טוט מיר זייער לייד, נאָר פֿאַר קרעכצן קאָנען מיר נישט צאָלן. מיר האָבן נישט קײן בודזשעט דערױף. פֿאַרליר איך נישט די האָפֿענונג און גיב אים אַ לײג אַרױס די לעצטע קאָרט, מיסטער טשערמאַן, יאָ קרעכצן, נישט קרעכצן, אָבער מײַן זאָגן עבֿרי איז דאָך װערט ס'גאַנצע געלט. איר ווייסט דאך אליין אז היינטיגע צייטן ווארגלן זיך נישט אויף די גאסן קיין חזנים וואס קענען אפערירן מיט עברי. הערט ער רואיג אויס און ענטפערט מיר מענטשליך, קאקוי מיר עברי? וואס מיר עברי? אין אונזער סינאגאג יוזט מען געזאנג און נישט קיין עברי. מיר דארפן א חזן מיט א שטימע וואס מ'זאל הערן אויפן זעקסטן און אויפן זיבעטן בלאק פון דאנען. האב איך מיך אויפגעהויבן, איך בין אוועק געגאנגען, כ'קען מיך נישט אונטערנעמען צו דאווענען אזוי הויעך, כ'קען דאווענען מ'זאל מיך הערן אויפן הימל, אבער דאווענען אז מ'זאל הערן אויפן זעקסטן און זיבעטן בלאק, דאס איז נישט פאר מיינע כוחות. מער אויף קיין פראבעס בין איך נישט געגאנגען, און כ'בין געבליבן אן א שטעלע, מיין שטימע איז געבליבן אינעווייניג און איך פערזענליך בין געבליבן אינדערויסן, און וואו וועל איך דאווענען היי יאר ווייס איך אליין נישט, אוודאי וועל איך ערגעץ דאווענען, נאר אן געלט, אבער וואס פאר א טעם מישטיינס געזאגט קען שוין האבן א דאווענען אנע געלט?

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישער פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטאליזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.